קאסעטע נומער דרײַ, י י שווארץ, יונגע יארן, געלייענט צבי סערלין. באצווינגער פון דעם נייעם לאנד, פון כנען לאנד, דורך מוט און וואגעניש, דורך מוז און נויט, ווער ס'האט געזוכט א דאך איבערן קאפ און ברויט, ווער ס'האט געהאט דאס שארפע אויג און שטארקע האנט, ווער ס'איז אנטלאפן מיטן לעבן פון פאגראם געראטעוועט ווי פון א שריפה, ווייב און קינד, ווער ס'האט געפאלגט דעם רוף פון די אינסטינקטן בלינד און סתם אזוי געלאזט פארשלעפן זיך פון שטראם. א גרויסע שווערע מעכטיגע ארמעי וואס האט מארשירט מיט קלומיקעס מיט זעק און פּעק צום טרערן-אינזל פון דער שיפס-צווישנדעק און צו דער פאָלקס-אכסניה, װאָס אויף איסט בראָדוויי. אָ, פּעק און זעק, באזונגענע פון ראָזענפעלד מיט ברענענדיקן פּאַטאָס און מיט וויי, דאָס זיינען פּעק געווען פון אנגסטן און געשריי, װאָס האָט א װאַנדערפאָלק געבראכט אין נייער וועלט. אַזויפֿיל ליכט, אַזויפֿיל וואַרעמקייט און מאַכט האָט זיך געגאָסן ברויזנדיק און זיך געשפּרייט, אַזויפֿיל רחמים, האָפֿענונג, לייד און פֿרייד, און ציטערדיקע בענקשאַפֿט נאָך דער אַלטער פּראַכט, אָ, אַלטע פּראַכט, פֿאַרמישפּטע צום אונטערגאַנג אין דעמאָלטיקן שטורעמדיק-צעקאָכטן ים, געבראָכן האָט דאָס לעבן קײט און צאַם און אױפֿגעריסן אַלע דאַמבעס אין געדראַנג. מיר זײַנען הונגעריק געװען נאָך ליכט און פֿרײד, און יעדער װוּנטש און יעדע תּאװה און באַגער, װאָס זײַנען אַטראָפֿירט געװען, געשלומערט שװער, זײ האָבן אָפּגעריסן זיך ווי הינט פֿון קייט, אַוועק אין ווילדן הפֿקר-טאַנץ, צעשפּרונגען איז דער דרוק פֿון גרויע דורות אָן דעם שטיין, פֿאַרקלונגען האָט דער אייביק שטרענגער ניין, פֿאַרשעמט געוואַלגערט זיך אין שטויב אונטער די פֿיס. אָ, רייכע אָרעמקייט פֿון יענער יונגער צייט מיט גאָר איר פֿולקייט און איר אויסטערלישן חן!

ווער ס'האָט געקרענקט און ווער עס האָט געבענקט, בײַ וועמען ס'איז די טרער געווען אַן אָפֿטער גאַסט, ווער ס'האָט געליבט און ווער עס האָט געהאַסט, ווער ס'האָט פֿאַרגעסן ניט געקענט און האָט געדענקט, נאָר ס'האָט פֿון אַלץ און אַלעמען אַרום מיט יוגנטלעכן גלויבן האָפֿערדיק געשפּראָצט, מיט דער עקשנותדיקער קראַפֿט, וואָס שאַפֿט און טראָצט און שפּאַרט און ברעכט די גרענעצן פֿון ענגן תּחום. דאָרט האָט זיך אָפֿט די נשמה פֿון מײַן פֿאָלק אַנטפּלעקט, אין באַרעמהאַרציקײט און טרײסט צו העלפֿן גרײט, געשטראָמט מיט רחמים און געלינדערט לײַד, אַ ברידערלעכע האַנט דעם פֿרעמדן אױסגעשטרעקט, אין גרױסער ענגשאַפֿט אַ געלעגער אים געבעט, געגעבן אים צו זאַט געקעכץ מיט ברױט, אים בייגעשטאנען אין זיין שווערן טאג פון נויט, געוואשן זיינע וועש, פארריכט און אויסגעגלעט. כ'געדענק א הויז וואס איז דער לאבן ברויט, דאס גרויסע קימל'דיגע שווארץ ברויט ניט אראפ פון טיש, אין היימישן פארשווארצטן טאפ האט לונג און לעבער זיך געדעמפט צי זויער קרויט, פארשמעקט די שטוב, און ווער ס'איז נאר אריין אַ ווײַטער לאַנדסמאַן, וואָס האָט יענעם טאָג אומזיסט געמאָסטן גאַסן און געבראָכן זײַנע פֿיס און אַרבעט אומגעזוכט, פֿאַרקלעמט פֿון פּײַן, צי סתּם באַקאַנטע, פֿרײַנד פֿון טעכטער און פֿון זין, די באַלעבאָסטע, גרינג זאָל זײַן איר ברוקלינס ערד, האָט זיך צום כּלומרשטיקן דאַנק נישט צוגעהערט, געגעבן זיי פֿאַרשטיין דעם מײן פֿון כּל דכפֿין און זיי באַזעצט צום טיש. מיט ברייטקייט נישט געקארגט און מאמיש הארציג זיי געוואונטשן אפעטיט, אריינגעקומען איז דער גאסט פארשמאכט און מיד, אוועקגעגאנגען איז ער מונטער און געשטארקט. צו פערע-דינען און איר הויזגעזינט א לויב דער אשת חיל פון דער ליטווישער קיידאן וואס איז געגאנגען איר גאנץ לעבן אין געשפאן מיט יראת כבוד שטיי איך פאר איר שטויב האט אויסגעטראגן אויף די פלייצעס גאר די זארג און גאר די לאסט פון גרויסן הויזגעזינט און פרעמדע ווי די אייגענע געטריי געדינט אין שווערן לעבן פון דעם אידישן ניו יארק דאס לעבן איז געוועזן שווער די אָרעמקײט האָט זיך צונױפֿגעפּרעסט און זיך געשטיקט אין ענגע צימערלעך אין פֿינצטערע, אָן ליכט, אָן לופֿט צו עטעמען. אַרום די װענט, געפֿאָרבן אין אַ מיאוס בלױלעך-גרין, זײַנען געשטאַנען הױכע קעסטלעך אײַזערנע, װאָס האָבן אין די נעכט געלאָזט זיך אױסציען, פֿאַרװאַנדלט זיך אין בעטן פֿאַר די מענטשן. אָ, װילאַמסבורגער אָרעמקײט פֿון יענער צײַט, מיט אירע גאַסן די צעבראָכענע, מיט אירע מױערן די שמוציק-גרױע, מיט קאָרידאָרן פֿינצטערע און שטיגן, װאָס פֿירן צו דעם דריטן און דעם פֿערטן גאָרן. די שורות אָנגעצױגענע מיט גרױע װעש, װאָס האָבן ייִאושדיק געפּאַטשט אין הינטערהױף, װוּ ס'איז קײנמאָל די זון נישט צוגעקומען. דאָס הויז פלעגט ברומען ווי א בינשטאק אוונט צייט פון יעדע טיר, געשריי, געקלאנג, געטומל און יעדע. און יעדע טיר מיט איר באזונדער ריח פון דעם געבראטנס און געזאלצנס און געפעפערטס פאר מאנסלייט וועלכע קערן זיך צוריק פון ארבעט. דאָס הויז איז אלט געווען און קאלט און אפגעלאזן, די פענצטער זיינען צו דעם הינטערהויף ארויס, פארנאכט צו בלויז פלעגט זיך משופעדיג באווייזן א שטיקל בלאס געלב ליכט, ארומטאנצן א רגע און ווערן אפגעווישט, און אין די אוונטן פלעגט שפריצן, הושען, זשומען אומעטיג דאס פייערל פון דעם פארראסטן גאזרער אויף שמוציג גרינע ווענט. די באלעבאסטע, א מיטל-יעריגע אלמנה וועלכע האט באדארפט מפרנס זיין דריי יונגע שול-קינדער, פלעגט זיך צוריקקערן אהיים אקעגן אוונט אן איינגעשפאנטע ווי אן איינגעבראכן פערד, אונטער דעם נאקן-ברעכנדיגן פאק מיט סחורה מיט וועלכער זי פלעגט פעדלען טאג אין טאג אין אפגעלייגטע פארמס פון לאנג

נאר דאנערשטיג אין אוונט נאכן עסן פלעגט ווערן עפעס היימישער אין הויז, עס האט באוויזן זיך אין קיך די שווערע פון אלטער היים אראפ געבראכטע מעדניצע און ס'פלעגט א שאטן פון א שמייכל ווייזן זיך אויף איר פארביטערטן פארוועלקטן פנים, זי האָט געזיפּט דאָס מעל, געבראָכן אייער, געקנאָטן מיט כּוונה און געפּאַטשט אין טייג, דערנאָך דאָס איבערגעדעקט מיט אַ קישן, כּדי דאָס טייג זאָל יערן און זאָל אויפֿגיין, און שפּעט ביי נאַכט, ווען די צעלאָפֿענע יסומים, וואָס האָבן זיך געהאָדעוועט דעם גאַנצן טאָג אַליין אָן שום השגחה אויפֿן גאַס, זיינען געווען פֿאַרזונקען שוין אין טיפֿן שלאָף, האט אנגעהויבן ציען אין דער לופט פון הויז מיט גוטן הייסן ריח פון פארבאקטע חלות מיט צוגעברענטן צוקער פון די קיכלעך מיט ווארימקייט און היים. אין יענעם ווינטער פלעגט זיך מיר האלטן אין איין חלומ'ען א חלום און אלץ דער אייגענער און זעלבער חלום. איך ווייס ניט ווי אזוי, נאר איך בין ווידער דא צוריק אין שטעטל.

איך ווייס, ניט ווייט פון דאָרטן, וואו איך שטיי, געפינט זיך דאָך מיין אַלטע היים, די מאַמע, זי מוז געוויס שוין שלאָפן, נאָר דער טאַטע איז נאָך אַוודאי אויף און זיצט איבער אַ ספר. אין שטוב איז וואַרעם, ליכטיק, אויפגעראַמט, נאָר קען איך ניט אַ ריר טאָן פונעם פּלאַץ.

דאָס האָבן פֿון דעם נאָענטן מיזרח-טײַך די שיפֿן און די באַרזשעס זיך צעשריִען אױף זײערע סירענעס, אײנס דאָס אַנדערע געװאָרנט זיך צו היטן פֿון צוזאַמענשטױס אין פֿינצטערער און רעגנדיקער נאַכט. און כ'פֿלעג זיך אױפֿכאַפּן פֿון װיסטן חלום מיט טרערן אין די אױגן.

די שאָטנס פֿון די ביימער לענגערן זיך און ווערן דורכזיכטיק אין טיפֿן בלוי. די שפּיצן ביימער שטייען אָפּגעגאָסן מיט צאַרטער ראָסקייט. נאָר אַ רגע שפּעטער, און ס'צינדט זיך אָן די מערבֿ-זײַט אין פֿלאַמען. גיגאַנטיש לעבעדיקע בלומען-וואָלקנס, אַ בלום געפֿלאָכטן אין אַ בלום, וואָס כוואַלען זיך און מישן זיך ווי אין אַ רויטן קאַלכאויוון. און שלאָגט די רױטקײט אָפּ זיך אין דער בלױקײט פֿון װאַרעמען פֿאַרנאַכט און שפּיגלט זיך אין פֿאַלנדיקע װאַסערשפּריצן פֿון פֿאָנטאַן, װאָס שטײט אין מיטן פּאַרק און פּורפּלט די פֿליסנדיקע שפּיצן פֿון די זײַלן רױך, װאָס גײען אױף צום הימל. ס'איז א זון-פארגאנג וואס שפרייט זיך אויס אין אוונט פון כל נדרי מיט ליכטיגקייט און לויטערקייט און יראה איבער דער גאנצער וועלט. און היינט פרימארגנס האב איך פון א פלימעניק פון מיין שוועסטער'ס זון אן אפגעברענטע האלאוועשקע פונעם פייער, א גרוס א בריוועלע פון דארט באקומען, ער שרייבט. יום כיפור שנת תש"ב לבריאת עולם האט מען די אלע איינוואוינער פון שטעטל מיט ווייב און קינד מיט אויפאלעך און זקנים צונויפגעיאגט אין אלטן קאמעלדולער וואלד, צעשאסן זיי, פארשאטן זיי און אפגעווישט. און רעכנט אויס א צענדליג נעמען און משפחות וואס לעבן נאך ביי מיר אין מיין זיכרון, און זייער זכר גליט נאך אין מיין הארצן מיט זייער גוטסקייט, מענטשליכקייט, און תמימות. זיי פלעגן אין דעם טאג פון ערב יום כיפור ארום גיין איינער צו דעם אנדערן מחילה בעטן, אז טאמער האבן זיי דעם צווייטן אנגעטראטן, אז טאמער זיך ארויסגעכאפט מיט א שלעכט ווארט, און איצט, אין אָט דער שעה פֿון זונפֿאַרגאַנג, פֿלעגט דאָס גאַנצע שטעטל פֿאָרכטיק אײַלן צום בית-מדרש אין װײַסע זאָקן און פּאַנטאָפֿל, אײַנגעװיקלט אין זײערע טױטן-קלײדער, קיטלען און טליתים, מיט די מחזורים שװערע אין די הענט. אָ, פֿאָרכטיקע כּל-נדרי-נאַכט פֿון אַלטער הײם אין הילצערנעם באַלױכטענעם בית-מדרש! איך קוק מיך איין אין נאכט אין דאזיקער צוריק מיט אויגן פון א קליין א חדר יונגל און זע. די אויגן זשמורען זיך פון ליכטיגקייט, עס ברענען, פלאקערן די בליצלאמפן גאר אנדערש אין גרויסן העלן ליכט, די אלטע מנורות וואס הענגען אויף די בראנז-קייטן ארונטער זיי זענען אנגעשטעקט מיט גרויסע ליכט, עס ברענען ליכט אויף יעדן ווינקל פון דער בימה, און אין די לאנגע קעסטלעך אויף דער ערד מיט ווייסן קלארן זאמד ביז צו די ברעגעס, אין גלייכע לאנגע שורות שטייען אנגעשטעקט די גרויסע סטעארינאווע ליכט, נשמה ליכט. דער עמוד פינקלט מיט זיין מעשענעם שויתי, מיט זיינע לייבן צוויי די בולעט אויסגעהאמערטע מיט עקן ביז די מיילער, און זע, די אלע אידן וואס קען זיי אויסגעבונדן, בין געוואוינט צו זען פון מיין געבוירן אן, זענען איצט גאר אנדערש, די פנימער פארטיפט און שטרענג און ערנסט אין קיטלען און טליתים טיף אראפגערוקט איבער די קעפ. די ווענט פונעם בית מדרש זיי גלימצערן אין ווייס, דער ארון קודש האט זיך פארצויגן מיט א ווייס פרוכת, א ווייסע עדה שטייט און ברומט די תפילה זכה און וויגט זיך איבער די פארגעלבטע בלעטער ווי ס'וויגט א וואלד זיך אין א גרויסן שטורעם,

דער טאטע גייט צום ארון קודש א הויכער גראדער מיט א שווארצלעך גרויער בארד איבער דעם ווייסן קיטל, שפאנט געמאסטן מיט צוגעמאכטע אויגן, עפנט אויף דעם ארון און דריקט די ספר תורה צו דעם הארצן. נאך אים, צוויי אנגעזעענע אידן לומדים וואס נעמען אויס די אנדערע צוויי ספרים, די ספרים זענען היינט אין ווייסע מענטעלעך, זיי שטעלן זיך ארום דעם חזן משוררים און ס'ווערט די שול פארציטערט פון כל נדרי.

פארפייניגטע דורך כל המינים טויטן, געשחטן און גערעדערט און דערווארגן פארשאטן לעבעדיגערהייט אין קברים, זיי פלאטערן אין פלעמלעך פון די נשמה ליכט און זינגען פלאמיג אן עקזאלטירט געזאנג אין אנגעגליטן חלל פון בית מדרש דורך ליפן פון דער ווייסער פרומער עדה אין דער מינוט ווען מען זאל רופן זיי די קינדער, די אייניקלעך פון קדושים און פון טהורים, מקדש זיין דעם שם מיט זייער פלייש און בלוט, מיט שמחה וואלטן זיי די העלדזער אויסגעשטרעקט. נאך מעריב טראגט זיך דורך א נייע לופט אין גליענדיגן הויז, עס ווערט געראמער, שטילער, דער גרעסטער טייל פון עולם איז צעגאנגען, די ווייבערשע געזאנגען האבן אויפגעהערט, די בענק זענען האלב ליידיג, עס באווייזט זיך די ווייס געשייערטע פאדלאגע פאר די אויגן, צעווארפן, בהרחבה'דיג און אויפגעלייגט מיט אויגן אויפגעלויכטענע און שטילע, פארבלייבן די וואס ווילן זיך מצרף זיין צום שיר היחוד דאס געזאנג פון לויב צו גאט וואס האט דערגרייכט צו אונז פון מיטל אלטער. דאס איז נישט מער געבעט פאר לעבן און פרנסה, נאר ס'איז א לויב פון שטאלצן מענטש צו גאט וואס איז געקומען צו דער קליינער עדה אידן און איז אצינד געווארן נאענט און היימיש אין קליינעם בית המדרש.

פֿענצטער, אַ וואָרט, אַ קלאַנג, אַ וואָרט, אַ קלאַנג, געקלאַנג פֿון גוטן, אַלטן, אויסגעוואַרעמטן און גאָלדיקן בורשטין. דאָס פּנים לויכט און ס'קלינגט דאָס קול און טריומפֿירט מיט שטאָלץ און ס'ענטפֿערט אָפּ די ווײַסע עדה ייִדן, פֿאַרכאַפּט פֿון געטלעכן געזאַנג, התלהבותדיק אויף פֿערז נאָך פֿערז און פּסוק נאָך אַ פּסוק. איך וועל מיין גאָט און דעם גאָט פֿון מיין פֿאָטער לויבן, מיין פֿעלז און מיין גואל באַשיינען דערהויבן. דעם לעבעדיקן גאָט וואָס באַשאַפֿן אונדז האָט ער, דער גרויסער גאָט יעקבס אונדזער אַלעמענס פֿאָטער. דער גאָט מיין באַשאַפֿער, מיין האַר און געביטער, דער פֿירשט פֿון מיין יוגנט, מיין שאָטן און היטער.

ער קומט ווי א העלד, ווי א מאן פון מלחמה, צאלט אפ מיינע שונאים מיט כעס און נקמה. ווי א לעמפערט און לייב, ווי א בער א צערייצטער, זיין גייסט ווי א מעכטיגער טייך א צעפלייצטער, ער קומט ווי א טיגער א פלינקער צו פליען, זיין ווארט ווי א מאנדלצווייג וועט זיך צעבליען. אזוי ווי א צעדער אין גרויסקייט און חשיבות, אזוי ווי א גרינער ציפרעס אין עניוות, ווי אן עפלבוים אין בלי טוט זיין ליבשאפט דופטן, זיין שטאלץ אונז אריבער פלאטערט אין לופטן. ער וועט קומען צו אונז ווי באלעבנדיקער רעגן, ווי שפרעי און ווי טוי און צום לעבן אונז וועקן. ווי אַן אָדלער וואָס טוט איבער זיינע יונגע שוועבן, און אונטער די פליגלען באַשיצט ער מיין לעבן. באַגלויבט איז ישראלס אייביקייט, מיר וועלן האַרן, וואויל די וואָס האָפן, ער וועט אונדז נישט נאַרן. די אייביקייט פון ישורון איז גאָט דער באַגלויבטער, יהודה איז נאָך נישט פון זיין גאָט קיין באַרויבטער. מיין לאָמפּ איז גאָט, װאָס טוט איבער מיר שטראַלן, זײַן װאָרט, מײַן ליכט, טוט צופֿוסנס מיר פֿאַלן. דערבאַרעמדיק איז גאָט און הײלט אַלעמענס װוּנדן, צעבראָכענע הערצער מיט רחמים פֿאַרבונדן. מײַן גאָט און מײַן קיניג, מײַן זונליכט און גלױבן, הללויה, נשמה, זײַן נאָמען צו לױבן. יום-טובֿ און װאָך.

פארווישט געווארן זענען אלע האריזאנטן, נישטא קיין סאסנע וואלד אקעגן איבער טייך, פארשלונגען אלץ פון פליסנדיגן נעפל. עס האט געוויינט די וואלקן שמאטע אויבן, און ס'האט געוויינט, געקוואטשעט, זיך געבלעזלט די קלעפיקע געדיכטע בלאטע אונטן.

פון די שינדל-דעכער מיט נייע לאטעס אויפן אלטן דלות איז אויפגעגאנגען און געהויבן זיך א פארע, געמישט מיט רויך פון נידעריגע קוימענס. דער רעגן פלעגט פארנעמען זיך געווענליך ארום די צווייטע טעג פון יום טוב סוכות, און אפט פלעגט ער ניט פויל זיין און זיך פעדערן ווי אויף להכעיס מיטן יום טוב גופא, ווער רעדט נאך אין אן עיבור-יאר. און דעמאלט איז די יום טוב'דיגע ערשטע אוונט סעודה געווארן א פארשטערטע, ס'איז דעם טאטנ'ס צער געווען נישט צוצוזען, די גאנצע סוכה איז וואכעדיג און מיאוס געווארן, ברודנע טראפנס האבן געקאפעט פונעם שווארץ געווארענעם סכך, געקלינגלט מיט א זשאווערדיגן קלאנג אין טעלער, געפאלן טעמפ אויף די פארדעקטע חלות, דעם לאמפ האט מען געמוזט ארויסטראגן פון סוכה כדי ס'זאל דאס גלאז מענטל נישט פלאצן. דאס פיין געפרעסטע טישטעך אויפן טיש האט זיך פארוואנדלט אין א נאסער שמאטע. די רויטע עפל און די צוגעברוינטע בארן וואס הענגען לשם נוי פון סכך ארונטער האבן געבאדן זיך אין

מיט צער א קידוש יתום און דעם געגרייטן טיש מיט דעם פארנעצטן טישטעך האט מען אוועקגעכאפט אין שטוב אריין. אמאל פלעגט זיך דער רעגן איבעררייסן, און פון דעם גרויען וואלקנדיקן הימל פלעגט זיך אלכסונדיק און קיל באווייזן א שטיקל מראה פון אן אפגענוצטער זון. נאר באלד פלעגט ווידער נעמען זיפן איינגעשפארט מיט דריבנע איינגעגעסענע און קאלטע טראפנס, די זלידנע נעץ איז דאך נישט גאר אינגאנצן געווען ביכולת צו פארשטערן יום טוב, דאס יום טוב'דיגע דאוונען מיטן פיינעם נוסח געווען איז קורץ און פריידיג, און ביים הלל האבן די שלאנקע בלאס גרינע לולבים גערוישט געפלאטערט און געשארכעט ווינטיג, דער איידעלער גאָלד-גרינער אתרוג האָט געשימערט, האָט אין דער וואַרעמקייט פֿון אַלטער שול געשמעקט מיט קילקייט און מיט ווײַטן מזרח. הדסים מיט די קליינטשינקע געצאַקטע בלעטלעך, ווי קליינע הערצלעך, האָבן טונקל גרין ארויסגעשפיצט פון פלעכטלעך פון לולבים, אפילו די ערבות ריטלעך פשוט'ע פון אונזער היימישער באקאנטער ווערבע פלעבעיער אינעם בונד פון דער געהויבענער חברותא האבן געטריפט מיט וואלד מיט טייך און פרישקייט באקומען גאר אן אנדער חן. שוין אפגערעדט פון גרויסן אווענט און פאראד פון די הקפות, ווער האט זיך אומגעקוקט אין יענער שעה אויף רעגן, אז ס'האט דער יום טוב אנגעפילט ביז פול דאס הארץ, און יום טוב האט ארויסגעבליצט פון איטלעך אויג, די בליץ לאמפן און ליכט פונעם בית מדרש האבן געשטראלט געבלענדט געשפריצט מיט פרייד און מיטן ליכט האט אין דער אָנגעגליטער לופֿט געשטראָמט גרויס ליבשאַפֿט און גרויס דבֿקות צום גאַנצן כּלל, ביז צו מסירת-נפֿש. די שול איז פֿול געווען, געפּאַקט פֿון ברעג צו ברעג. אין נאַכט פֿון שׂימחת-תּורה איז די מחיצה צווישן מאַנסבילשער און ווײַבערישער שול געוואָרן אָפּגעווישט.

און ס'ענטפערט אפ דער טרעגער פונעם ספר מיט ווירדע און מיט הארציגקייט, גם אתם, קאליר און קלאנג און ברענענדיגע פרייד. אויך מיר, דאס קליינווארג, קליינע חדר יונגלעך, די יונגלעך פונעם חומש פון נביאים און גמרא, גאט'ס קליינע קנעכט, מיר האבן מיטגעברענט אין לייב און זעל פארכאפנדיגער שמחה,

אין נייע אויסגעוויינטע הויכע שטיוועלעך וואס שמעקן נאך מיט פרישן יוכט און סקריפען און מיט קאשקעטן ווינטערדיג אויף די קעפ, אויך מיר זיינען אין ברענענדיגן גיין געגאנגען ארום בימה מיט די נביאים פעסט צוגעדריקט צום הארצן, ר' העניך גבאי טייערער בנעימות'דיגער איד פלעגט אויסטיילן די נביאים צו די יונגלעך, דערנאך געהאט א שווערן עסק ווי אזוי דעם ספר פון א יונגל אפצונעמען און עס פארטיילן צו א וויינענדיגן חבר, מחמת דאס יונגל מיטן ספר אין די הענט איז נישט געווען מרוצה זיך מיט דעם צו שיידן, האָט ער געמאָנט בײַ אים, געפֿאָדערט יושר, האָט אָנגעװענדט אױף אים זײַן גאַנצן אַרסענאַל פֿון לעבנס-חכמה און פֿון פֿײַנע מידות, האָט צוגעזאָגט אים גאַנצע בערג מיט גליקן, אַזש האָניק האָט געטריפֿט אים פֿון די ליפּן. סטײַטש! סטײַטש! האָט ער געטענהט, זיך געחנפֿנט, װאָס הײסט, ס'איז דאָך אַ פּסוק אַ בפֿירושער, לא תּסיג גבֿול רעך, זאָג אַלײן, דו קענסט דאך לערנען היינט ווי שיקט זיך דאס אז דיר זאל איינפאלן צו מאכן צוויי הקפות און בערל איינע אויך ניט? דער אמת איז אז אונז איז דאס בפירוש איינגעפאלן, איי בערל וויינט נעבעך ווי זאל ער וויינען? נאר גיי און העלף זיך, ר' העניך פלעגט אויספירן, און ס'האבן קיין שום קונצן ניט געהאלפן, מיט טרערן אין די אויגן נעבעך אפגעגעבן, נאָך אונדז האָבן מאַרשירט די דאַרדיקעס מיט פֿלאַטערדיקע פֿאָנען, דגל מחנה-יהודה, אין שרײַעװדיקן רױט און געל און גרין. אױף אײן זײַט פֿאָן, צװײ מױמעדיקע לײבן, די צונג אַרױסגעשטעקט מיט מוראדיקע עקן װאָס גרײכן ביז די נעז און אויף דער צווייטער זייט שטייט משה אויסגעמאלט מיט שטארקע הערנער מיט לוחות אין די הענט, און אהרן הכהן מיטן חושן ואפוד אויף דער לאנגער זשופיצע, און אויסגעזען זאל פעלן נאר א האר, ווי מרדכי היהודי אין מיין מאמע'ס טייטש חומש. אויף די געטאָקטע שטעקלעך פֿון די פֿאָנען זײַנען געזעסן רונדע עפּל, זיך גערויטלט, פֿאַרשמעקט די הייסע לופֿט, און מיט די דאַרדיקעס און אויסגעמישט מיט זיי האָבן געוואַקלט זיך, געפּלאָנטערט און.

טאג פון לויטער פרייד ווען ס'האט א פאלק אריינגעאטעמט פריידיג ס'פייערדיגע געזעץ דער מאיעסטעטישע פינאל פון ספר דברים וואו משה דער געטליכער מאן געזעגנט זיך און בענטשט די קינדער פון ישראל פאר זיין טויט און ער האט אזוי געזאגט גאָט איז פֿון סיני געקומען און. און ער האָט אױפֿגעשײַנט פֿאַר זײ פֿון שעיר, ער האָט אױפֿגעשטראַלט פֿון באַרג פּאַראָן, ער איז געקומען פֿון די הײליקע צענטױזנטן, און אין זײַן רעכטער האַנט דאָס פֿײַערדיק געזעץ פֿאַר זײ, אַזױ די גאַנצע שירה מיט.

כח האט ער אין איר ווארט אריין געטאן, אז זאל א פאלק אדורכגיין אלע פייערן פון גארער גרויסער וועלט און ניט פארברענט ווערן, געטויט צו ווערן מיטן ליד אויף זיינע ליפן, און אויפהייבן זיך באלד צום נייעם לעבן. און באַלד דערנאָך די קורצע שילדערונג אין זאַכלעכע און קורצע קילע פּסוקים פון משה'ס טויט. און משה איז אויפגעגאַנגען פון מואב'ס פּליינען אויפן באַרג נבו, אויפן שפּיץ פון פּסגה, וואָס אַקעגן יריחו, און גאָט האָט אים באַוויזן ס'גאַנצע לאַנד,

און גאָט האָט צו אים געזאָגט, דאָס איז דאָס לאַנד, װאָס כ'האָב געשװאָרן צו אַבֿרהם, צו יצחק און צו יעקבֿן, אַזױ צו זאָגן, צו דײַנע קינדער װעל איך עס געבן. כ'האָב דיר געלאָזן זען מיט דײַנע אױגן, אַהין אָבער אַריבערקומען װעסטו נישט. און משה, דער קנעכט פון גאט, איז געשטארבן דארט אין לאנד פון מואב דורכן מויל פון גאט. דער רבי לייענט שנעל און האפערדיג, נאר אין דער שטאלץ און דער געהויבנקייט פון לייענען וויברירט א ציטערדיגער קלאנג, כ'וואלט שווערן, דער רבי האלט ביים וויינען. אין יענע רגע איז קינדיש הארץ אים מוחל במחילה גמורה פאר אלע זיינע שארפע פעטש פארדינטע ווי נישט פארדינטע בוכצעס און סטוסאקעס אריינגעכאפטע דורכן גאנצן זמן און מיר די חדר יונגלעך די געזונטע שטיפער מיר האבן יענעם טאג זיך אנגעזען מיט גאר טשיקאווע זאכן פון די גרויסע

ר' הענעך גבאי האט שוין פאר יעדן איינעם א באזונדער ווערטל געווירצט דארט מיט א פסוק צי א מדרש, גיסט אן א גלעזל בראנפן, טראגט עס אונטער, דערלעבט איבער א יאר, א מורמל פון שהכל גענומען צו די ליפן, זיך פארקרימט גם אתם מיט בשורות טובות ישועות און נחמות, ס'איז שיין געווען דעם עולם אנצוקוקן אין יום טוב'דיגע בגדים מיט די יארמולקעס און די טליתים מיט די בלויע פאסן. די אייביג כמארנע און פארזארגטע פענעמער צעלויכטן זיך א חיות. עפעס גאר א נייע הויט האט זיך אויף זיי ארויפגעצויגן און זע א וואונדער, באלד שוין נאכן ערשטן שלוק, די אידן מיט די לאנגע בערד און פאות, זיי רופן אויפן הויכן קול זיך איבער, ווי נישט געזען זיך מי יודע לאנג, אריינגעפאלן פלוצים ווי דורך כישוף שפראך, צוריק דארט אין די ווייטע חדר יארן.

אבער אויף מארגן איז אלץ אריינגעפאלן אין א שווערער עצבות, עס איז געווען ווי ס'וואלט דאס לעצטע טראפן פרייד געווארן אויסגעברענט פון מענטשנ'ס הערצער, פארגאסן פון א קאלטער מרה שחורה.

עס האָט אויסגעזען, ווי ס'וואָלט דער שימלדיקער נאַסער הימל זיי צוגעדריקט און איינגעפּלעטשט אין בלאָטע. דער רעגן איז געגאַנגען אין דער קרים, געטריבן פֿונעם קאַלטן ווינט, געפּאַטשט אין ווענט, געשווענקט די דלות-דיקע אַלטע דעכער, געקלינגלט און געקלאַפּט. אין יענע טעג פלעגט מען אריינשטעלן די דובעלטן אין די פארוויינטע אומעטיגע פענסטער, אראפגעטראגן זיי פון אויבן פונעם בוידעם מיט בלינדע שויבן, איינגעבאקענע מיט שטויב, מיט מיוס-כמארע שפינוועבס אויף די ראמען. די מאמע און די שוועסטער זענען פארנומען, די קעפ פארבונדן מיט געבלומטע טיכלעך, מיט די פארשארצטע ארבל איבער עלנבויגנס, דאס דובעלט ווערט געוואשן און געשייערט מיט ווארעם וואסער, זייף, צעשטויסן קרייד, און באלד באקומט עס גאר אן אנדער מראה. די בלינדע שויבן זיי האבן אויפגעלעבט, געווארן זעעוודיג און זיך צעשפיגלט, און די פארשווארצטע ראם איז ריין און ציכטיג, געווארן געלבליך ווייס אין איר געהובל'טקייט, און שמעקט מיט פרישקייט פון געוואשן האלץ.

פרעסט איין דער וואטע מיטן זאמד אריין די צוגעגרייטע רויטע גלעזלעך מיט אן אליום א סגולה זאל דאס גלאז פון שויב ניט שוויצן, צעווארפט אויף דעם וואטע אויף דעם ווייסן שניי ווי כלומרשט צופעליג א דריי-פיר הענגלעך פון רויטע זשוראווינעס מיט די גרינע בלעטלעך, ערשט נאכדעם ווערט דאס דובעלט איינגעפאסט און ווערט ארומגעקלעבט אין לענג און ברייט מיט ברייטע פאסן פון א געל און דיק פאפיר א שוץ פאר ווינט און קעלט, און באלד דערנאך פארלירן שטימען זייער אפקלאנג, ווערן שטילער, געזעצטער, איינגעהאלטענער, פארפאלן. דער ווינטער קומט.

אַ קעלער פֿון כּל טובֿ. אַצינד האָט מען באַדאַרפֿט די לעצטע אַרבעט אָפּטאָן, שטעלן קרױט. אין אײנעם אַ פֿרימאָרגן האָט מען אָנגעפֿירט אַ שלל מיט קעפּלעך קרױט, פֿאַרלײגט דערמיט די צװײ קאַנאַפּעס און די באַנק בײַם אױװן און אין הױכע פּיראַמידן קאָפּ אױף קאָפּ. די קעפלעך זענען שווער און שטייף געוויקלט מיט גראבע ווייסע אדערן און בלאסן גרין, געשמעקט מיט נאסער ערד און יעשן־רעגן. אריינגעבראכט די גרויסע צוגעגרייטע פאס, געקראגן ערגעץ וואו דעם לאנגן שמאלן הובל וואס האט זיך פונקט אריינגעפאסט איבער דער פאס, און זיך געשטעלט צו שעטשקעווען דאס קרויט. די פּענעמער צעגליִען זיך, די אויגן גלאַנצן. די ווייסע לאָקשן פֿון געבראָקטן קרויט זיי פֿאַלן מיט אַ שטילן שאָרך אין כּלי. די שאַרפֿע מעסערלעך פֿון פֿײַכטן הובל זיי גלאַנצן זילבערדיק באַהויכט פֿון זאַפֿטן. אַ פֿיר-פֿינף צאָל אין כּלי אָנגעשניטן, ווערט אויפן פרישן קרויט מיט א געניטע האנט פארשפרייט א הויפן זאלץ, א הייפל קימל, אביסל מעלצוקער און הייפלעך רויטע ברוקנעס, פאר טעם און פאר קאליר, אזוי כסדר, און מיטן אוונט, שוין ביים ליכט פון לאמפ, ווערט אפגעטאן די ארבעט. די פולע פאס ווערט צוגעקייקלט אינעם ווינקל וואס ביים טיר. דאס קרויט באדארף זיך אויסשטיין אין דער ווארעם ביז ס'וועט זיך איבעריערן, ווערן זויער. די מאמע זעצט זיך צו, כאפט אפ דעם אטעם, אה, לויב זיין ליבן נאמען, שוין, אראפ א משא, אריינגעבראכט דעם ווינטער. סוף פון זייט איינס, קאסעט דרײַ.